בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף ל, מיר בערן אן דף ל עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר גייען מיט דא זעהן אין די משנה די הלכה למשה מסיני וואס אונז האבן שוין געזעהן אז ס'דא געוויסע אופנים וואס א זון קען נוצן די טאטע'ס קרבנות טייטש אז די טאטע האט זיך אונטערגענומען נזירות און האט מפריש געווען קרבנות איז דא געוויסע אופנים וואס די זון קען נוצן די קרבנות טאמער די זון האט זיך אויך אונטערגענומען נזירות. ס'דא אופנים וואס ער קען נישט, איז דאס גיימיר דא זעהן ביי אונזער משנה, נאר דרך אגב תוס' און אנדערע ראשונים האבן דא אן אנדערע גירסא אין די משנה, און אונז וועמיר דא גיין מיט תוס' גירסא, און ממילא העמיר לערנען די משנה נישט פון די משנה פון די עמוד, נאר מ'עט אריינקוקן אין תוס' תוס' ברענגט דא די ריכטיגע גירסא, איז אזוי זאגט די הייליגע משנה, האיש מגלח על נזירות אביו ואין אשה מגלחת. פשט ס'דא א הלכה למשה מסיני אז א זון קען נוצן די טאטע'ס קרבנות ווען ער ענדיגט זיין נזירות, אבער ביי א פרוי איז דאס נישט געזאגט געווארן, און די משנה זאגט גראד כיצד, ווי איז די היכי תמצא אז א זון קען נוצן דעם טאטענ'ס קרבנות, זאגט די משנה, מי שהיה הוא ואביו נזירים, טאמער א זון מיט א טאטע האבן זיך ביידע אונטערגענומען נזירות, והפריש אביו מעות לנזירותו, און די טאטע האט אוועקגעלייגט געלט ער האט מקדיש געווען געלט אז פון די געלט גייט ער קויפן קרבנות פאר זיין נזירות, ומת. און דער טאטע איז יעצט געשטארבן, איז ר' יוסי אומר, זאגט ר' יוסי, הרי אלו יפלו לנדבה, אז דער געלט שטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מעות איז מעות סתומין, איז די געלט איז יפלו לנדבה מ'קויפט מיט דעם קרבנות עולה, פשט דער זון קען נישט נוצן דער געלט פאר זיינע קרבנות, פארוואס? ווייל היות וואס דער טאטע און דער זון האבן זיך ביידע אונטערגענומען נזירות פשט דער זון איז געווען א נזיר,

פשט טאמער די טאטע האט מפריש געווען מעות סתומין און ער איז געשטארבן, און נאכדעם וואס ער איז געשטארבן איז דאך די דין פון די געלט יפלו לנדבה, אבער איידער מ'האט עס גענוצט צו קויפן קרבנות עולה יעצט האט זיך די זון אונטערגענומען נזירות על מנת אז ער זאל קענען נוצן די געלט פאר זיין קרבנות, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די הלכה למשה מסיני אז די זון קען נעמען די געלט און דאס נוצן פאר זיין אייגענע קרבנות, זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא? וואס איז די טעם אז די משנה האט געזאגט אז א זון קען דאס יא טון, אבער א טאכטער קען דאס נישט טון. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, ס'איז הלכה למשה מסיני, די הלכה למשה מסיני איז נאר איבערגעגעבן געווארן ביי א זון נישט ביי א טאכטער. פרעגט די גמרא, פשיטא וואס איז די חידוש, מאי למימרא דבן יורש את אביו בת לא, פשט לאמיר זאגן, די הלכה למשה מסיני וואלט נישט געזאגט אזוי, נאר די הלכה למשה מסיני וואלט אויך געזאגט אז א טאכטער קען דאס נוצן. אבער טעכניש וויאזוי נוצט א טאכטער די געלט? ברגע וואס די טאטע איז געשטארבן, גייט דאך די געלט בירושה פאר די קינדער, פאר די זוהנען, איז די טאכטער האט אפילו נישט קיין צוטריט צו די געלט, איז וואס וואלט געווען די הווא אמינא אז די טאכטער זאל קענען נוצן די געלט פאר איר אייגענע קרבנות, ס'דאך נישט איהר'ס, ס'באלאנגט צו די ברודער'ס, זאגט די גמרא לא צריכה דלית ליה אלא בת, פשט די משנה רעדט זיך אפילו ביי א ציור וואס איינער האט נאר טעכטער, וואס דעמאלס ירש'ן דאך די טעכטער, איז מהו דתימא יורשין גמירין לה, וואלט איך געמיינט אז די הלכה למשה מסיני איז נישט איבערגעגעבן געווארן דווקא פאר זוהנען, נאר פאר יורשים, במקרה רוב מאל די זוהנען, אבער ביי אן אופן וואס ס'איז דא נאר טעכטער, און די טעכטער זענען די יורשים, איז אויך איבערגעגעבן געווארן דארט די הלכה למשה מסיני, אז די טעכטער קענען נוצן די געלט פאר זייערע אייגענע קרבנות פאר זייער נזירות, קא משמע לן הלכה, דאס קומט אונזער משנה זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אז די הלכה למשה מסיני איז נישט איבערגעגעבן געווארן כללית'דיג פאר אלע יורשים, ס'איז נאר איבערגעגעבן געווארן פאר זוהנען, און ממילא ביי א ציור וואס איינער האט נאר טעכטער, קען נישט יעצט א טאכטער זיך אונטערנעמען נזירות על מנת צו נוצן די געלט, זי טאר נישט נוצן די געלט פאר איר אייגענע נזירות, נאר די דין פון די געלט איז יפלו לנדבה, מען דארף קויפן מיט דעם קרבנות עולה. זאגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, פליגי רבנן עליה דרבי יוסי, או לא פליגי? פשט אין די משנה האט מען דאך געזען אז רבי יוסי איז דער וואס רעדט, איז דא א בר פלוגתא אויף רבי יוסי צו נישט? איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי צו נישט? זאגט די גמרא, ואם תמצא לומר פליגי, ארישא, או אסיפא? לאמיר זאגן ס'יא דא א בר פלוגתא אויף רבי יוסי, איז אויף וועלכע חלק קריגט זיך דער בר פלוגתא, אויף די רישא אדער אויף די סיפא? פשט רבי יוסי האט דאך געזאגט צוויי זאכן, אין די רישא האט רבי יוסי געזאגט אז טאמער דער זון האט זיך אונטערגענומען נזירות בחייו פון טאטן, קען ער נישט נוצן דעם טאטנס געלט פאר זיין קרבנות, איז קען זיין אז אויף דעם קומט דער בר פלוגתא אויף די חלק און ער קריגט זיך, און דער בר פלוגתא האלט אז אפילו ביי אזא אופן קען דער זון יא נוצן דעם טאטנס געלט אויף זיין קרבנות, דאס איז איין וועג ווי מ'קען לערנען, אדער קען מען זאגן ניין, אויף די חלק קריגט זיך קיינער נישט, נאר אויף די סיפא וואס רבי יוסי האט געזאגט דארט ווי די זון האט זיך אונטערגענומען נזירות נאך די טאטע געשטארבן, דארט קען די זון נוצן די טאטענס געלט פאר די קרבנות, אויף דעם קריגט זיך די בר פלוגתא, און די בר פלוגתא זאגט ניין, ס'איז נישט דא אזא הלכה למשה מסיני, און א זון קען קיינמאל נישט נוצן דעם טאטענס געלט פאר די אייגענע קרבנות. אזא איבעיא פרעגט די גמרא, ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא, וואס אין די ברייתא איז קלאר מבואר אז ס'איז דא א בר פלוגתא אויף רבי יוסי און די בר פלוגתא קריגט זיך אויף די רישא, פשט די בר פלוגתא דאס די חכמים, חכמים האלטן אז די הלכה למשה מסיני איז איבערגעגעבן געווארן אלעמאל, אפילו דארט וואו די זון האט זיך אונטערגענומען די נזירות בחייו פון טאטן, זאגט די גמרא תא שמע, שטייט אין די ברייתא, כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו, ווען איז געזאגט געווארן אז די זון קען נוצן דעם טאטנ'ס געלט, מי שהי' אביו נזיר והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו שמגלח על מעות אביו, דאס איז די צווייטע ציור פון אונזער משנה. אבל אבער זאגט די ברייתא מי שהיה הוא ואביו נזירים, איינער וואס איז געווען א נזיר בחייו פון טאטן, והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, און דער טאטע האט אוועקגעלייגט געלט, הרי אלו יפלו לנדבה, דברי רבי יוסי, דא זאגט רבי יוסי אז דער זון קען נישט נוצן דעם טאטנ'ס געלט, רבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה אמרי, רבי אליעזר רבי מאיר רבי יהודה קריגן זיך אויף רבי יוסי, און זיי האלטן, אפילו ביי אזא ציור, אפילו ביי א ציור וואס דער זון האט זיך אונטערגענומען נזירות בחייו פון טאטן, זהו שמגלח על מעות אביו, קען ער נוצן דעם טאטנ'ס געלט פאר זיין אייגענע קרבנות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, בעי רבה, האט רבה געפרעגט אן איבעיא, יש לו שני בנים נזירים, א טאטע וואס האט געהאט, צוויי זינען נזירים, פשט, די טאטע האט זיך אונטערגענומען נזירות און אוועק געלייגט געלט און ער איז געשטארבן, און יעצט זענען געגאנגען צוויי זינען און ביידע האבן זיך אונטערגענומען נזירות על מנת צו נוצן די געלט פאר זייער קרבנות, מהו וואס די דין? וואס איז די שאלה? זיי מסביר די צוויי צדדים, הלכתא גמירין לה, כל דקדים מגלח, פון איין זייט קען מען זאגן אז דאס איז א הלכה למשה מסיני נישט בתורת ירושה, נאר עס איז א נייע הלכה למשה מסיני אז די געלט, קען נוצן די ערשטע זון וואס כאפט עס, און ממילא די ערשטע זון וואס העט ענדיגן זיין נזירות קען כאפן די געלט און נוצן די געלט אויף זיינע קרבנות מען צוטיילט עס נישט, או דילמא אדער אפשר ניין? ירושה גמירין לה, ופלגא הוי, קען זיין די הלכה למשה מסיני ארבעט בתורת ירושה, און ממילא ביי אזא ציור עלן ביידע נזירים ביידע זין זיך דארפן צוטיילן מיט די געלט, זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבא, פרעגט רבא נאך אן איבעיא, על הצד אז ביידע זין ירש'ענען, וואס איז אבער טאמער בכור ופשוט מאי,

פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, ווייל די דין אז א בכור קריגט דאפלט דאס איז נאר ביי חולין, ביי געהעריגע ירושה, אבער דא אז מען רעדט פון הקדש געלט, ביי הקדש איז אנדערש, ביי הקדש איז נישט דא א דין אז א בכור קריגט דאפלט, איז רבא טאקע מסביר די צוויי צדדי הספק, אזוי לערנט דער ראש תוספות וויל זאגן אז עס איז א נייע בעיה, עס איז אביסל שווער צו פארשטיין תוספות, על כל פנים איז רבא מסביר, ואם תמצא לומר ירושה היא, ולפום דשקיל מגלח, בחולין הוא דלית אי דאית ליה פי שניים אבל בהקדש לא, פשט, פון איין זייט קען מען זאגן אז ביי חולין ביי געהעריגע געלט דארט קריגט די בכור דאפלט, אבער דא וואס ס'איז נישט קיין געהעריגע ירושה, ס'איז דאך הקדש, דא נישט, או דילמא אפשר ניין, כיוון דקני ליה לגילוח לא שנא, היות וואס למעשה איז דאך ס'הלכה למשה מסיני וואס ארבעט בתורת ירושה, איז אפשר קריגט די בכור אויך דא דאפלט. ווייטער נאך א ספק, וואס איז טאמער אביו נזיר עולם, והוא נזיר סתם, אדער אביו נזיר סתם, והוא נזיר עולם, און ווי תוס' איז מסביר די בעיה, אז די בעיה בעצם איז א כללית'דיגע בעיה צו די דין צו די הלכה למשה מסיני איז אויך געזאגט געווארן ביי א נזיר עולם, פשט נזיר עולם האמיר געזען אז טאמער איינער נעמט זיך אונטער נזירות עולם מעג ער זיך שערן פון צייט צו צייט איינמאל א חודש, און ווען ער שערט זיך דארף ער ברענגען קרבנות, און די שאלה איז בעצם איז די שאלה א אלגעמיינע שאלה וואס איז טאמער סיי די טאטע און סיי די זון ביידע האבן זיך אונטערגענומען נזירות עולם, און די טאטע האט אוועקגעלייגט געלט פאר זיינע קרבנות ווייל ער האט זיך געשוירן, יעצט איז געשטארבן, די שאלה איז צו די זון קען נוצן די געלט. ווייטער די זעלבע שאלה איז אויכעט טאמער איינער פון זיי איז א נזיר עולם, און דאס פרעגט טאקע די גמרא וואס איז טאמער נאר די טאטע איז א נזיר עולם, אדער נאר די זון איז א נזיר עולם מאי כי גמירין הילכתא בסתם נזירות, או דילמא לא שנא, פשט די הלכה למשה מסיני איז דווקא ביי סתם נזירות אפשר ניין? אפשר איז די הלכה למשה מסיני אויכעט איבערגעגעבן געווארן ביי א נזיר עולם? לייגט די גמרא צו נאך א ספק, ואם תמצא לומר הכא אידי ואידי נזירות טהרה לאמיר שוין זאגן אז ווען די טאטע איז א נזיר עולם און די זון נישט, אדער ביידע יא, אדער איינס יא איינס נישט, לאמיר זאגן ביי אזא אופן זאגט מען אז ס'איז אויך איבערגעגעבן געווארן די הלכה למשה מסיני, איז נאך אלץ דא א שאלה אז קען זיין דאס איז נאר ביי קרבנות טהרה, פשט טאמער די טאטע האט מפריש געווען געלט פאר די קרבנות טהרה, איז יעצט קען דאס די זון נוצן, אבער בעי רב אשי פרעגט רב אשי אן איבעיא וואס איז טאמער אביו נזיר טמא והוא נזיר טהור, אדער פארקערט אביו נזיר טהור והוא נזיר טמא מאי, וואס איז טאמער דער טאטע געווען א טמא'נער נזיר, ער איז געווארן טמא און האט מפריש געווען געלט פאר די קרבנות טומאה, און יעצט איז ער געשטארבן, און יעצט וויל דער זון נוצן דער געלט אויף קרבנות טהרה, אדער פארקערט, איז דא אויך איבערגעגעבן געווארן די הלכה למשה מסיני צו נישט? תיקו, זאגט די גמרא די אלע בעיות בלייבן שווער, הדרן לך מי שאמר, הדרן לך מי שאמר, הדרן לך מי שאמר.